מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, די אינטערעסאנטע סיפורים פון צדיקים וואס מען קען זיך אפלערנען פון זיי, אזוי צו זיין א פיינער און גוטער איד, לערנען תורה און טון מצוות, אהבת ישראל, מיט אלע זאכן. מיר האלטן אינמיטן די געוואלדיגע אינטערעסאנטע מעשה וואס מען האט איינגעזעצט דעם אלטן רעבן און אים געפירט מיט דעם שווארצן וואגן וואס דאס פירט מען מורדים במלכות, ממש אויף אים אפצופסק'נען אויף חס ושלום אויף צו הרג'נען, די מעשה ווערט אנגערופן ארעסט און באפרייאונג פונעם אלטן רעבן בעל התניא והשולחן ערוך, מיר האלטן סיפור ק ב. מער פון אלעמען איז געווען דערציטערט הרב הקדוש ר' משה, דעם אלטן רעבנ'ס יונגסטער זוהן, ער איז געווען זייער זייער זייער דערשראקן. ער איז געבארן געווארן אין אין חודש אדר אין די יאר תק מ, ער האט געהאט מורא'דיגע געוואלדיגע גוטע כשרונות, און זיין פאטער דער אלטער רבי האט אליין אפגעשטעלט צייטן אויף צו לערנען מיט אים נגלה, חסידות און חקירה. און ער געווען זייער זייער דערציטערט און דערשראקן פון די גאנצע מעשה וואס מ'האט איינגעזעצט זיין טאטן, און האט געפאדערט אז מ'זאל אים דערלויבן צו פארן קיין פעטערבורג, ווייל אים איז געווען קלאר אז מיט זיינע גערעכטע טענות וואלט זיך אים איינגעגעבן ארויסצונעמען זיין פאטער פון דער תפיסה. זיי שרייבן צו אין הארה דרײַסיק ווען ער איז אלט געווען ארום זעכצן יאר אין דעם יאר תקנ ז, ס'איז געווען די צייט וואס דער חסיד דער גרויסער חסיד ר' משה מייזליש איז געקומען צו פארן פון ווילנע קיין ליאזנע, ווי אזוי ער פלעג אלעמאל קומען צו פארן ווי געווענליך, האט אים דער אלטער רבי דארט פארהאלטן עטליכע חדשים, דעם ר' משה מייזליש, כדי ער זאל לערנען מיט זיין זון ר' משה רוסיש און פראנצויזיש, און אזוי ווי ר' משה האט געהאט גאר גרויסע טאלאנטן האט ער זיך גוט און און אין א קורצער צייט אויסגעלערנט און איז געווען פארטיפט אין די ביכער וועלכע זענען געווען נויטיג כדי צו פארבעסערן זיין קענטעניש אין די פון די דאזיגע שפראכן ער האט זיך אויסגעלערנט די שפראכן אויף א אויף א העכערן סארט אופן אויף ס'דא אין א שפראך איז דא וואס רעדן פראסטע מענטשן ס'דא די שפראך וואס רעדן די פיינע מענטשן. ער איז געווען זיכער אז מיט זיין קלארער שפראך און מיט זיין תקיפות וועט ער מנצח זיין און ער וועט ארויסנעמען זיין טאטן פון תפיסה. ער פלעגט טענה'ן אזוי, איך וואלט זיך דערשלאגן אפילו ביזן קייסער אליין, איך וואלט אנגעקומען ביזן קייסער, און איך וואלט געוויס באזיגט אלע מקטרגים און מיין טאטע וואלט ארויסגעגיין פריי. אבער מ'האט אים נישט געלאזט פארן בשום אופן נישט, ס'איז אבער געווען א שטרענגער באפעל פונעם אלטן רעבן אז אויסער זיין שוואגער, ווי מ'געדענקט פון פריערט וואס מ'האט דערציילט, דער שוואגער האט געהייסן ר' ישראל קאזיק, און אים מ'האט אים געהייסן פארן פונקט ווי ער גייט אנגעטון און ער זאל גלייך פארן, ער איז געפארן מיט א פרעמדן פאספארט, און דערנאכדעם האט דאס טאקע געהאלפן דעם אלטן רעבן, ממש א א מופת פונעם אלטן רעבן ווי ער האט דאס אויסגעארבעט, אז דער ר' ישראל קאזיק איז געגאנגען אין גאס, און דער אלטער רבי האט געזאגט דעם דעם איינעם פון די שומרים ווי אזוי ער קוקט אויס און וואס ער גייט אנגעטון, און אזוי נאך האט דער האט מען זיך דערוואוסט אז דער אלטער רבי לעבט, מען האט אים קענען ברענגען עסן. זאל קיי און דער אלטער רבי זאגט אז קיינער זאל נישט פארן חוץ פון דעם שוואגער, קיינער פון זיין פאמיליע זאל נישט קומען קיין פעטערבורג, און אויך פון די חסידים זאל קיינער נישט פארן, אויסער די וואס דער ספעציעלער ועד וועט דער זיי דערלויבן צו פארן קיין פעטערבורג אויף צו העלפן מברר זיין דעם אמת. זיי שרייבן צו אין די הערה, ווען דער אלטער רבי איז ארויס פון תפיסה האט ער געזאגט אז פאר צען תלמידים האט ער מורא געהאט זיי זאלן קומען צוזאמען קיין פעטערבורג, האט זייער מורא געהאט פאר ספעציעלע צען פון זיינע תלמידים אז זיי זאלן קומען קיין פעטערבורג, צווישן די צען האט ער דערמאנט אויכעט איינע פון די גרויסע חסידים וואס האט געהייסן ר' מיכל'ע אפאצקער, ער קומען פון די שטאט אפאצק, און מיט זייער הייליגע עבודה האט דער אלטער רבי געזאגט וואלטן זיי פארברענען דעם גאנצן טייני סאוויעט, זיי וואלטן פארברענט דעם גאנצן קעלער, די גאנצע תפיסה וואלטן זיי פארברענט, די כוונה איז אבער מברר זיין און נישט ברעכן. דער אלטער רבי האט געזאגט אז נאר די וואס דער ועד וועט געבן רשות אז זיי זאלן פארן דארטן צו ארויסברענגען דעם אמת, זיי זאלן פארן, און דער אלטער רבי האט געהאלטן איין זאגן אז דער זכות אויף צו זוכה זיין אין א משפט איז נישט דורך פארענטפערן זיך, דאס העלפט גארנישט ארויס, נאר מען דארף מברר זיין דעם אמת וואס טוט זיך דארט. ווי אויבן דערציילט, איז לויט דעם אנזאג פונעם אלטן רעבן אוועקגעשיקט געווארן א ספעציעלער מענטש קיין ווילנע, ווען ער האט געשיקט א מענטשן קיין ווילנע, האט געשיקט דעם שוואגער קיין פעטערבורג און מען זאל שיקן א שליח צו דעם הייליגן בארדיטשעווער. איז באוואוסט אז, ווי מען האט געלערנט פריערט, געליינט פריערט, האט דער אלטער רבי געשיקט א ספעציעלן מענטש קיין ווילנע. קומענדיג קיין ווילנע, האט ער דאך נישט געוואוסט אויף וואס ער איז געפארן, דער אלטער רבי האט נישט געזאגט אויף וואס, קומענדיג קיין ווילנע האט ער זיך פארשטעלט ווי ער וואלט געווען א מסנגד, פלעגט זיצן אין בית המדרש און לערנען, און דארט פלעגט ער פון זיי הערן וועגן אלעס, ער האט געהערט אלעס וואס זיי רעדן דארטן, ביז וואנען ער איז געוואר געווארן וועגן דעם אלטן רעבנס שריפט וואס איז געשיקט געווארן קיין ווילנע אויף איבערזעצן. דער אלטער רבי האט זיי געענטפערט איינע פון די שאלות וואס מ'האט גערעדט פון אין פרידיגע סיפורים און פרידיגע דאס האט מען דערציילט אז דער אלטער רבי האט זיי געזאגט אז ער וועט זיי ענטפערן בכתב אויף לשון קודש און זאלן עס אוועקשיקן צו צוויי מענטשן וואס זיי טייטשן איבער פון לשון קודש אויף רוסיש און דערנאך וועט מען עס צוריקברענגען צו זיי און ער וועט זיי געבן דארטן א ענטפער ממילא איצט האט ער שוין גוט פארשטאנען, דער דער חסיד האט שוין פארשטאנען נאך וואס מען האט אים געשיקט קיין ווילנע, אויכעט א ענין פון א נס ממש, א מופת, גלייך איז ער אוועק צו דעם צענזור אהיים, דער וואס דארף עס איבערטייטשן, און איז אים געפאלן פאר די פיס און געוויינט און געבעטן ברחמים ער זאל די שריפט איבערזעצן ריכטיג, ער זאל חס ושלום נישט משנה זיין גארנישט, פונקט ווי דער אלטער רבי שרייבט אזוי זאל ער משנה, אזוי זאל ער מתרגם זיין לויט דעם רבינ'ס אמת'ער כוונה, נישט אראפנעמען און נישט צוגעבן קיין זאך חס ושלום. דער צענזור האט אים געענטפערט אז דאס וואס ער בעט אז ער זאל נישט ענדערן די איבערזעצונג פונעם רבינ'ס רייד, איז דאס אן איבעריגע בקשה, ווארום ער וועט, ער וועט און ער מוז דאס טאן, אויך אן קיין שום בקשה, דיין בעטן וועט גארנישט העלפן, און איך דארף נישט דיין בעטן, איך קען נישט שרייבן אנדערש ווי מיט ווי מיט ווי מיט ווי ווי דער אלטער רבי האט געשריבן. ערשטנס איז ער דאך א געשווארענער צו זיין געטריי צו דער מלוכה, קען ער נישט שרייבן אנדערע זאכן וואס דער מענטש האט געשריבן, און נישט מאכן קיין פאלשקייט, ער האט דאך געשווארן אויף דעם אז ער איז א צענזור פון די מלוכה, פון די מלוכה, און ער מוז זיי פאלגן, ער מוז מאכן ווי ס'דארף צו זיין. צווייטנס האט מען דאך די זעלביגע פאפירן געשיקט צו נאך א צענזור, ווי געזאגט פריער האט מען דאס אוועקגעשיקט צו צוויי, ממילא דארפן דאך די איבערזעצונגען זיין ריכטיג און שטימען איינע מיט די אנדערע, ווי קען איך שרייבן זאכן וואס איז נישט ריכטיג, ס'וועט אנקומען דעם צווייטנס וועט מען זען אז איך בין א ליגענער. און דאס קען בלויז זיין דעמאלס ווען ביידע צענזארן וועלן ריכטיג איבערזעצן אן קיין שום פאלשקייט, דאס איז צווייטנס, איך קען נישט משנה זיין, וועט מען זיך גלייך כאפן אויף דעם, און דריטנס, שרייבט דאך דער רבי אזוי דייטליך און פארשטענדליך אז עס איז גארנישט מעגליך דערין א טעות צו האבן, יעדע ווארט איז ריין און קלאר, ממילא נישטא קיין פלאץ, דער אלטער רבי האט געשריבן אזוי קלוג אז ס'איז נישטא קיין פלאץ וואו מען קען משנה זיין און מען זאל מיינען אז דער אלטער רבי האט געמיינט עפעס אנדערש. דער שליח האט געענטפערט דעם צענזור דעם וואס ס'טייטשט דאס איבער, דער רבי איז א הייליגער מאן, און אז ער האט מיר געשיקט צו אייך איז דאך נישט אומזיסט, דער אלטער רבי האט מיר געשיקט, דער רבי האט מיר געשיקט צו גיין קיין ווילנע, פאר, גלייך ווען מ'איז אים געקומען איינזעצן האט ער געזאגט אז מען זאל שיקן מיר צו ווילנע, ליגט דאך דא עפעס באהאלטן, און האט מיר נישט געשיקט אומזיסט, דעריבער קען איך פון אייך נישט אוועקגיין ביז וואנען איר וועט מיר צוזאגן, אויף אייער, אויף אייער ערנסטן ווארט, אז איר וועט מאכן די איבערזעצונג אזוי ווי דער רבי האט געשריבן. דאן וועל איך זיין רואיג און וועל וויסן אז איך האב ריכטיג אויסגעפירט מיין שליחות פון דעם הייליגן מאן. דער צענזור האט געענטפערט צו דעם שליח, אז דער רבי איז א הייליגער מאן, דאס זע איך פון זיינע כתבים. אויף צו ערקלערן אויף רוסיש זיין איין ווארט, דארף מען אנשרייבן עטליכע בויגן פאפיר. אויף יעדן ווארט וואס דער אלטער רבי שרייבט, דארף מען האבן א גוטע פאר עמודים צו עס איבערשרייבן אויף רוסיש. זיין איין ווארט דארף מען אנשרייבן עטליכע בויגן פאפיר. גיב איך אייך דעריבער מיין האנט און מיין ערליכן ווארט אז איך וועל מאכן א געטרייע איבערזעצונג. אויך דארפט איר וויסן אז זיינע שונאים זענען שוין געווען ביי מיר זענען שוין געווען ביי מיר און האבן מיר געבעטן אז איך זאל איבערזעצן אזוי ווי זיי וועלן מיר זאגן. געוואלדיג, מורא'דיג, ס'כאפט א טרייסל צו זען די שונאים די אידן זענען שוין געקומען, און זיי האבן געוואוסט אז מען האט עס געשיקט צו דעם, ווי דער חסיד האט עס געהערט אין שול דארטן וואו ער האט געזעצן און געלערנט האט ער שוין געהערט אז מען אז עס איז אנגעקומען א צעטל צו מתרגם זיין צו דעם און דעם צו דעם און דעם וואס וואס איז טוט צו דעם צענזור, זאגט ער צו דעם שליח, זאלסט וויסן אז די שונאים זענען שוין געווען ביי מיר, און זיי האבן געבעטן איך זאל איבערזעצן ווי זיי ווילן. וועט דער רבי געוויס, און אויב איך וועל איבערטייטשן ווי זיי זאגן מיר, וועט דער רבי דאך געוויס פאר'משפט ווערן. און ער זאגט ווייטער צו דעם שליח, איך וועל דאס בשום אופן נישט טון, ווייל דער אמת איז ביי מיר טייערער ווי אלעס אויף דער וועלט. איך האב זיי אפגעשטופט זיי זאלן קומען מארגן צוועלף אזייגער בייטאג האב איך זיי געזאגט. זאלט איר קומען צו מיר מיט א שעה פריערט, דו שליח זאלסט קומען צו מיר מארגן עלף אזייגער, וועל איך אייך באהאלטן אין א צווייטן צימער, און איר וועט הערן ווי זיי וועלן מיט מיר רעדן, איר וועט פארשטיין, איר וועט זען וואס זיי ווילן, אז זיי ווילן אז איך זאל שרייבן פונקט נישט וואס דער אלטער רבי שרייבט, נאר וואס זיי וועלן מיר זאגן. דער שליח איז אוועקגעגאנגען, און אויף מארגן פונקט עלף אזייגער איז ער געקומען צום צענזור, א שעה צייט האט ער גערעדט מיט דעם צענזור, זיך געזעצט און פארברענגט מיט אים, ער האט אים דערציילט וועגן דעם רבינ'ס גרויסקייט, וועגן דעם רבינ'ס גרויסע פרומקייט, וועגן דעם רבינ'ס גרויסע פיינקייט, און ער האט אזויפיל חסידים, און ער פירט זיי אויפן ריכטיגן וועג, אויפן דרך הישר ווי תורה וויל, און ווי מ'דארף צו טון מצוות, און צו האבן אהבת ישראל, און אלע זאכן האט ער אים דערציילט וועגן דעם אלטן רבין. דער צענזור האט געגעבן א קוק אין פענסטער און האט געזאגט, געזאגט צו דעם שליח, גיכער, גיכער אריין אין צווייטן צימער, די מוסרים קומען, באהאלט זיך אין צווייטן צימער, און פון דארטן וועסטו קענען הערן וואס זיי זאגן מיר. ער איז אריין אין צווייטן צימער, דער שליח פון דעם אלטן רעבן, דער צענזור האט פארשלאסן די טיר, קיינער זאל נישט קענען עפענען און זען אז ער איז דא דארטן. ער האט געהערט ווי עטליכע מוסרים זענען אריינגעקומען און האבן געזאגט אז זיי האבן געבראכט דער דער חסיד זייענדיג דארטן פארשלאסן אין צימער שטייענדיג ביי די טיר האט ער געהערט האט ער געהערט דורך די טיר פארמאכט האט ער געהערט וואס זיי זאגן ער האט זיך איין ווערטער זיך כאפט א טרייסל ער האט געהערט ווי עטליכע מוסרים זענען אריינגעקומען און האבן געזאגט אז זיי האבן געבראכט דריי טויזנט רובל פאר די מצוה, זיי רופן עס אן א מצוה, וואס ער דער צענזור וועט האבן מקיים צו זיין, דער אייבישטער זאל אויסהיטן, זיי האבן געזאגט מקיים זיין וביערת הרע מקרבך, ווערט נישט גוט ליינענדיג די ווערטער וואס זיי האבן געטון, מען רעדט דא וועגן אידן, און די דריי טויזנט רובל זענען בלויז די פירות פון די מצוה, די מצוה וועסטו האבן, וועסטו האבן די גרעסטע מצוה וואס עס קען זיין, אבער די דריי טויזנט דאלער איז נאר א פרי, דער קרן בלייבט אויף יענער וועלט, ווארום ער, דער צענזור, וועט זיך איינהאנדלען א גרויסן חלק אין עולם הבא מיט צו משנה זיין אלץ וואס דער אלטער רבי האט געשריבן, און ברענגען אז ס'זאל זיין חס ושלום חס ושלום וביערת הרע מקרבך. אפ אפשאפנדיג פון דער וועלט עט ווערטער, איך קען עס אפילו נישט ליינען, שווער צו זאגן, אז ער וועט זיך איינהאנדלען א גרויסן חלק אין עולם הבא, פארוואס? ווייל ער וועט אפשאפנדיג פון דער וועלט א גרויסן שונא ישראל ווי דער אלטער רבי איז. על כן זאל ער איבעראנדערשן די איבערזעצונג ווי זיי וועלן אים ווייזן. ווי א דער צענזור פרעגט ביי די מוסרים ווי אזוי קען איך איבעראנדערשן אז נאך צוויי קאפיס פון די כתבים זענען געשיקט געווארן צו נאך צוויי אנדערע צענזארן, טאמער וועלן יענע איבערזעצן ריכטיג וועל איך דאך קומען צו שאנד, ווי קען איך עס טון? זיי האבן געענפערט, די מוסרים האבן געענפערט צו דעם צענזור, נישקשה, לשון הקודש איז א שפראך וואס לאזט זיך בויגן ווי מען וויל, און אזוי ווי איר זענט דער גרעסטער צענזור, וועט מען אייך גיכער גלויבן ווי יענע, און איר וועט ווייזן אז איר פארשטייט בעסער ווי זיי, און וואס איר האט געשריבן איז ריכטיג. בעטן מיר אייך, נעמט צו פון אונז די דריי טויזנט רובל און מאכט שוין די איבערזעצונג, מיר וועלן דא ווארטן, ווייל מיר ווילן זען מיט אונזערע אויגן ווי איר שרייבט וואס מיר הייסן אייך, און מקיים זיין די מצוה פון וביערת הרע מקרבך, השם ישמרנו, דער אייבערשטער זאל אויסהיטן, ס'ציטערט די הענט, ציטערט דער מויל צו רעדן אזעלכע ווערטער וואס זיי האבן געזאגט דעם צענזור. איך מוז עס נאכאמאל א קוק טון צוריק, אפ אפשאפענדיג פון דער וועלט א גרויסן שונא ישראל ווי דער אלטער רבי. דער צענזור האט זיי געענטפערט, קיין געלט וועל איך ביי אייך נישט נעמען, און איבערזעצן וועל איך ווי איר האט פארלאנגט. מארגן וועט עס זיין פארטיג, קענט איר שיקן איינעם פון אייך, נאך וואס דארפט איר אלע קומען, שיקט איינעם און איך וועל אים געבן די איבערזעצונג, וועל איך אים ווייזן די איבערזעצונג און איר וועט זען אז זי וועט זיין אפילו נאך שטרענגער ווי איר האט געבעטן. לויט ווי איך האב נאכנישט געליינט ווייטער אבער לויט ווי ס'זעט אויס האט ער געמאכט פון זיי לצנות ער האט זיי געזאגט אז ער גייט איבערזעצן ווי זיי מאנען פון אים אן די דריי טויזנט דאלער און און אז זיי וועלן קומען מארגן זיי וועלן עס נעמען און זיי וועלן זען אז ער האט נאך געשריבן נאך שטרענגער ווי זיי האבן געוואלט אנטקעגן דעם אלטן רבין וועט משנה זיין די ווערטער אז מען זאל חס ושלום דער אלטער רבי זאל ווערן פארמישפט אויף די ערגסטע זאך די מוסרים זענען אוועקגעגיין זייער צופרידן ממש א מחיה, די דריי טויזנט דאלער, דריי טויזנט רובל איז געבליבן ביי זיי, און ער איז מסכים צו שרייבן נאך ערגער ווי זיי ווילן. דער צענזור האט געעפנט די טיר, און דער שליח איז ארויס און האט געוויינט. ער האט געהערט דער צענזור האט געזאגט צו די מוסרים, איז ער ארויסגעקומען און שטארק געוויינט, און געבעטן זאך ביי דעם צענזור ער זאל רחמנות האבן אויף דעם אלטן רעבן און אויף זיין פרוי און אויף זיינע קינדער און אויף זיינע חברים אויף זיינע תלמידים און אויף אלע חסידים ווארום מען פארלאנגט דאך פון אים נישט מער ווי א אמת'ע איבערזעצונג דער שליח זאגט אים וואס בעט איך פון דיר? איך בעט נישט פון דיר גארנישט איך בעט דיר זעץ איבער פונקט וואס דער אלטער רבי האט געשריבן. דער צענזור, געווען זעט אויס א קלוגער חברה'מאן, האט אים שטארק געטרייסט און האט אים בארואיגט ער זאל אז ער זאל קיין מורא נישט האבן און אז ער ער זאגט אויף זיך און אז איך דער צענזור וועט מקיים זיין פונקט ווי ער האט צוגעזאגט צו דעם שליח. ווען עס וואלט נישט אזוי געווען, וואלט ער דאך אים נישט געהאט באשטעלט ער זאל קומען פונקט ווען די מוסרים קומען און הערן זייערע נארישע און פאלשע רייד. אויף וואס האט ער אים געדארפט רופן? האט ער אים קענט זאגן נעכטן, האט ער אים קענט זאגן איך וועל טון ווי דו ווילסט, און גיי גיי גיי געזונטערהייט, ווען די מוסרים קומען העט ער טון וואס זיי ווילן. ער האט אים עקסטער איינגעלאדן ער זאל קומען, פארשליסן אים אין צווייטן צימער און ער זאל הערן וואס זיי בעטן, און צום סוף העט ער זיי זאגן אז ער גייט עס טון און ער העט עס טאקע נישט טון. ער האט געוואלט אז ער זאל קומען הערן וואס די מוסרים רעדן און זייערע נארישע און פאלשע רייד און וואס שייך עולם הבא, זיי האבן אים דאך צוגעזאגט גרעסטן חלק אין עולם הבא, גלייבט ער, דער צענזור גלייבט אז פאר דעם אמת קומט דאך גיכער עולם הבא ווי צו שרייבן א ליגן, איז דאך זיכער אז ער העט האבן עולם הבא, וועט ער דעריבער אזוי טון, ער וועט מאכן צוויי איבערזעצונגען, א ריכטיגע וועלכע ער וועט אוועקשיקן גלייך קיין פעטערבורג, און א פאלשע וועלכע ער וועט ווייזן די מתנגדים אבער נישט אוועקשיקן, ער וועט מאכן צוויי, ער וועט פאר זיינע דעם חסיד'ס אויגן אוועקגעבן די ריכטיגע איבערזעצונג צו זיין משרת מיט וועלכן ער דער חסיד וועט קענען מיטגיין אויף די פאסט, און זען ווי ער שיקט עס אוועק קיין פעטערבורג. ער האט אים פארזיכערט אז ער וועט קענען זען וואס ער שרייבט די אמת, און ער וועט אים ער וועט אים געבן, דער משרת וועט קענען מיטגיין מיט אים צוזאמען אין פאסט און זען ווי ער שיקט עס אוועק צו די מלוכה אין פעטערבורג. אויף מארגן האט אים דער צענזור געוויזן די אמת'ע איבערזעצונג, און זיין קאמענ זיין און זיין קאמענטאר דערויף וואס ער האט צוגעשריבן, חוץ וואס ער האט מתרגם געווען דעם אלטן רבינ'ס ווערטער, האט ער צוגעשריבן זיינע זיינע ווער איז ווער איז וואס ער טראכט וועגן דעם וואס דער אלטער רבי האט געשריבן, אז לויט זיין מיינונג האט דער רבי נישט אויף זיך קיין חטא. דאס האט ער צוגעשריבן זיין מיינונג, אז ער האט אלץ איבערגעטייטשט, און איך זע אז ער האט נישט קיין חטא. פארקערט, ער איז א פאטריאט און פארדינט כבוד מצד דער רעגירונג, איינע פון די זאכן דאך געווען אז ער איז א מורד במלכות, ער שיקט געלט צו די טערקן מיט דעם, האט ער געזאגט אז ער איז א פאטריאט פון די מלוכה און ער איז נישט קיין מורד במלכות חס ושלום, און ער פארדינט גאר א אויסצייכענונג פון כבוד פון די רעגירונג, ווייל ער לערנט אלע זיינע חסידים צו זיין זייער געטריי צו דעם צאר און צו זיינע מיניסטארן. די דאזיגע שריפט וואס דער חסיד האט ערשט געזען וואס ער האט געמאכט, מיט די מיט זיינע מיט זיין צוגעגעבן אז דער אלטער רבי איז נישט קיין זינדיגער און מען דארף אים נאך געבן כבוד פון די ממשלה, די דאזיגע שריפט האט ער פארזיגלט אין א קאנווערט, און דעם רבינ'ס שליח איז מיטגעגאנגען אויף דער פאסט און געזען ווי דער משרת האט עס אוועקגעשיקט מיט פאסט, ער איז געקומען צום צענזאר און האט אים זייער זייער שטארק געדאנקט פאר דעם וואס ער האט געטון. ער האט זיך נאך געזאמט א קורצע צייט אין ווילנע, ער האט דאך שוין אפגעטון זיין שליחות, איז ער נאך געבליבן דארטן א קורצע צייט, אלעס וואס ער האט געהערט רעדנדיג האט ער געמאלדן צו דעם ר' מרדכי לעפלער, ביז וואנען ער האט געהערט רעדן אז בקרוב וועט דער אלטער רבי באפרייט ווערן, אזוי האט ער געהערט ווי זיי רעדן דארטן אין שול ביי די מתנגדים, ער האט געדונגען. ער האט געדונגען פאסט פערד, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, ער האט געדונגען מסתם געזונטע פערד, און איז אוועק געפארן קיין פעטערבורג אנזאגן די חסידים די גוטע בשורה וואס ער האט געהערט אין ווילנע, און ווי דער אויבערשטער האט אים געהאלפן אויספירן זיין שליחות אין ווילנע אויפן בעסטן בעסטן אופן. יעצט גייען מיר אריין אין א קעפל וואס ס'שטייט באפרייאונג און אויסלעזונג. ווי אויבן דערציילט האבן די רעגירונגס פארשטייער דעם אלטן רעבן גרינדליך אויסגעפארשט און ער האט געענטפערט אויף אלע זייערע פראגעס. די פראגעס און די ענטפערס זענען געשיקט געווארן צום סענאט אויף זיי דורכצושטודירן, און אויך דארט זענען די פארהאנדלונגען אויסגעגאנגען צום גוטן, ווייל אלע האבן דערזען פון דעם אלטן רבינ'ס ענטפערס זיין וואונדערליכע חכמה און זיין ריינע הארץ און זיין געטריישאפט צום אויבערשטן און צום קיסר און צו די לאנד. די זאך איז באקאנט געווארן צווישן די חסידים ווארום דער גביר ר' מרדכי ליעפלער איז געווען א זייער חשוב ביי די ממשלה און זיי פלעגן אים אלעס דערציילן. פרייטאג ערב שבת קודש ט ו כסלו איז די חסידים באקאנט געווארן קלאר אז אלע פארהאנדלונגען אין סענאט האבן זיך שוין געענדיגט און אז די ענדע פון דעם פראצעס פון דעם משפט איז באשטימט געווארן אויף פיר טעג שפעטער, יעמאלט וועט זיין דער סוף פון דעם משפט, און אז געוויס וועט ער ארויסגיין גערעכט און באפרייט ווערן פון תפיסה. די שמחה איז געווען געווארן וואס א מאל גרעסער, יעדן מינוט איז געווארן די שמחה גרעסער, און מיט דעם גרויסע בענקעניש האט מען געווארט אויף דער ישועה. דער טאג איז געקומען, דינסטאג, י ט כסלו תקנ ט, איז דעם אלטן רבינ'ס משפט ארויסגעגעבן געווארן אז ער איז אומשולדיג און מען האט געהייסן אז מען זאל אים באפרייען פון די תפיסה. ווען מען האט דעם אלטן רעבן געפרעגט וואוהין זאל מען אים פירן, ער גייט ארויס פון תפיסה, וואו וויל ער גיין? ער לעבט דאך נישט אין פעטערבורג. האט ער געענטפערט, האט געזאגט אז ער וויל גיין צו ר' מרדכי ליעפלער'ס אכסניא. זיי האבן אים צוגעפירט ביז צו דער הויז, וואו ר' מרדכי האט געוואוינט, און אים אריינגעפירט אין אונטערשטן שטאק, אבער מען האט געמאכט א טעות ווארום ר' מרדכי האט געוואוינט אויפן צווייטן שטאק און אונטן האט געוואוינט איינער פון די מוסרים איז בטעות נישט גענוג דער אלטער רבי געזעצן דריי און פופציג טעג אויף אזא מצב ער איז געפארן מיט דעם שווארצן וואגן און ס'איז געווען א מסירה פשוט אויף פשוט חס ושלום אויף פשוט אויף צו הענגען אדער הרג'נען אדער שיסן ער איז שוין ארויסגעגיין האט מען אים אריינגעפירט בטעות צו איינע פון די הייזער פון די פון די מוסרים ווען דער דאזיגער מוסר האט דערזען דעם אלטן רעבן פריי ביי זיך אין הויז האט ער זיך זייער דערשראקן פון דעסוועגן האט ער אים געבעטן זיצן און האט געהייסן דעם דינסט וואס גיכער צוצוגרייטן דעם סאמעוואר צוגרייטן אביסל הייסע וואסער און ער אליין איז געגיין און געוואשן די גלעזער דערנאך האט ער זיך אוועקגעזעצט נישט ווייט פון דעם אלטן רעבן און האט גענומען מיט אים רעדן, און האט געזאגט צום אלטן רעבן, איר מיינט אז איר זיינט שוין פארטיג? געוואלדיג, ס'כאפט, ס'טרייסלט די הענט, איר מיינט אז איר זענט שוין פארטיג? זאג איך אייך אז איר זיינט אריינגעפאלן אין מיינע הענט, וועט איר פון דאנען נישט ארויסגיין ביז איר וועט אונטערשרייבן אויף א כתב אז איר זיינט מבטל דעם נייעם נוסח וואס איר האט איינגעפירט אין דאווענען. אונזערע עלטערן זיינען אויך געווען אזוינע גרויסע לומדים ווי איר זיינט, און האבן געזאגט אין קדושה נעריצך און נישט כתר. ביי די, ביי די ליטווישע נוסחאות זאגט מען נישט כתר יתנו לך ביי מוסף נאר מען זאגט נעריצך, זאגט ער אים אז מיינע עלטערן זענען געווען אזעלכע גרויסע ווי איר און זיי האבן געזאגט נעריצך און נישט כתר, פארוואס געפעלט אייך נישט דער אלטער נוסח צו זאגן נעריצך, וואס האט איר געביטן אויף כתר? דער אלטער רבי, דער רבי האט נישט געוואוסט וואס ער זאל טון. אבער דער אויבערשטער וואס האט אים אלעמאל געהאלפן פון אלע צרות האט אים אויך מציל געווען פון דעם מוסר. מיר וועלן אם ירצה ה' ממשיך זיין די קומענדיגע וואך מיטן המשך פון די מעשה וואס האט פאסירט וואס דער אלטער רבי איז נעבעך אריינגעפאלן פון תפיסה איז ער אריינגעפאלן צו דעם מוסר און ער הייסט אים אונטערשרייבן אז אז מבטל זיין די, מען גייט זאגן כתר, מ'עט צוריק גיין זאגן ווי זיי האבן געזאגט ווי זיי זאגן נעריצך